אזא מין גזירה ביז די פאר יאר, ביז פאר צוויי יאר איז נישט געווען. לכאורה וואס איז דאס עפעס? ס'איז געווען רחמנא ליצלן צוררי ישראל ביי גוים ולהבדיל ביי אידן אויכעט, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. ס'נישט א חידוש פון בזמנינו זה. דער תירוץ אויף דרוף איז, ווי כל זמן ס'ניטא קיין ערוב ביי חיות, דארף מען ניט באווארענען קיין ערוב ביי בני אדם. בשעת אבער געקומען א צייט וואס דער אייבישטער האט ניטא קיין זאך אן דעם אייבישטען קען זיך ניט טאן, על אחת כמה וכמה בנוגע צו בני צו די וואס האבן ניט קיין בחירה. איז דער אייבישטער האט געוואלט אז זאל קומען א זמן וואס ביי בלתי בעלי בחירה ברענגט דער אייבישטער אן ערוב, ווי דער פירוש הפשוט אז מ'האט צוזאמען געמישט אלע חיות רעות צוזאמען מיט נחשים ועקרבים ווי רשי ברענגט ארויף מיט יתושים וזבובים ווי ער זאגט אין מדרש און ביי זיי איז געווארן אויס העלפט. אז ס'איז געווארן אזא מין זאך אין דעם אין דעם חלק בלתי בעל בחירה, אט דאס האט געגעבן אן ארט א בעל בחירה זאל זיך אנהייבן לערנען. אז א חיה פירט זיך באופן כזה, פארוואס זאל ער זיך אויך נישט פירן אזוי? אז ס'איז דא פעלקער וואס זיי זיינען נישט פון נצח ישראל וואס לא ישקר, נאר פארקערט ווי דער נביא זאגט, היפך פון נצח. במילא איז ביז דעמאלט איז געווען עפעס הגבלות דערנאך איז געקומען א בלבול בעולם אז ס'איז געווארן אן ערוב צווישן אלע פעלקער. אז ס'איז געווארן אן ערוב ביי פעלקער איז אט דא נישט די מתוקנים בהם אבער די וואס האבן פניות פניות לשם כך לשם כך און זיין פניות טובות כוונות טובות וכו' אט דא דארף מען באווארענען אז מ'האט זיך מיט וואס צו לערנען פון חיות, פעלקער מישן זיך צווישן זיך. און נעמען אראפ מחיצות זייער אין אז דאס זענען זיי ניט קיין בעלי בחירה. בשעת ס'קומט אבער צו בני ישראל עם קרובו, זאגט דער אייבישטער אז דאס איז א גזירה, אויף אלע עניינים האט ער געגעבן בחירה חופשית, אבער אט דאס איז א גזירה וואס מתקיימת בתחתונים. נאר וואדען ווי געזאגט פריער ס'דא די וואס האבן זוכה געווען און זענען שוין טוען שוין אין דרוף אויף מבטל זיין די גזירה ביז אט דאס וואס איז געווען אט דעם זונטאג פון א קהל גדול וואס האט מחליט געווען א החלטה מיוסדת על התורה ועל המצוה ועל המסירה און וואס זי איז מיוסד אויף אויפהאלטן דעם עם ישראל בכל מקום שהם ער זאל זיך ניט אונטערווארפן חס ושלום אונטער סטרא אחרא. אונטער די וואס ווילן אראפנעמען רחמנא ליצלן עם ישראל פון דער וועלט. רעדסט וועגן גוים, הלכה, רווחת, אז עשו שונא לישראל. במילא זיינען זיי זיך מתנכל, די דוגמא פון המן מיט היטלער און וכו'. במילא דערפון קומט ארויס דערנאך א בלבול אז ס'קומט צו גיין איינער וואס לכאורה וואס איז דערצו די עצה אויף מכריז זיין אז א איד איז א איד און א גוי איז א גוי, פאלט אים איין א ווילדע סברא אז דורך דערויף וואס ער וועט נאכלויפן דעם גוי וועט דער גוי נישט ווערן זיין שונא. דערנאך זאגט ער נאך מער ער ווערט ביי זיך אראפגעפאלן און אז ס'קומט צו גיין א גוי און זאגט אז ער וועט בלייבן א גוי. אבער ער ערלויבט אז מען זאל אים לפי שעה פארשרייבן אלס א איד, ווערט דער איד אויף אזויפיל בטל בזה, וואס בני עשו ובני ישמעאל גיבן אים דעם רישיון ער זאל זיך פארשרייבן אלס א יהודי, אז ער פארלירט די אלע חשבונות און באמערעכט מבטל זיין די מחיצה בין ישראל לעמים, גיין אנקעגן דעם אייבערשטן, אנקעגן תורתו, אנקעגן קיום עם ישראל כפשוטו. אבי דאס וואס דער גוי האט ערלויבט ער זאל אים פארשרייבן אלס יהודי קען ער זיך ניט פארשטעלן קיין גרעסערן כבוד. און אז מען זאגט אים אז דאס שטעלט אין סכנה פֿערצן מיליאן אידן שטייט אים ניט אן צו זאגן אז אפשר האט ער א טעות געהאט. דערנאך אויך ניטא קיין אנדער עצה ווי גערעדט פריער, דארף מען זאגן אז דער פסק דין איז געווען יעדעס ווארט און אנגענומען דעם חוק, דערנאך אז אויך ניטא וואס צו טשעפען ווי גערעדט אמאל אז קעגן די אלע בייליסעס אז מען האט שוין נישט געהאט קיין תירוצים אז די עלילת דם האט נישט קיין ארט אין מציאות האט מען זיך צוגעטשעפעט אז די מארקע די סטעמפ איז אנגעקלעפט געווארן מיט די קאפ אראפ. ניטאָ וואָס צו ענטפערן, טשעפּעט מען זיך צו, דו זע נאָר, באַזוכט אצלו, ניט באַזוכט אצלו, דאָס געזאָגט, יענץ געזאָגט, ס'איז דאָ אַזוינע, וואָס ער דערציילט עפּעס אַ מעשה, וואָס די מעשה ניט שטימט ניט, וואָס אַלע ווייסן שוין, אַז די מעשה איז אַן אמת, נאָר מע ווייס, אַז מצד סכנה טאָר מען ניט זאָגן קיין נאָמען, שטעלט ער אַריין אין סכנה און ברענגט, רעדט וועגן דערויף נאָך אַ מאָל און נאָך אַ מאָל,

ותבא עליהם ברכה, די אלע וואס האבן זיך, וואס האבן ביז איצטער געטאן אויף מבטל זיין די גזירה, און געוויס וועטן טאן ווייטער ביתר שאת וביתר עז, און ויהי רצון אז די עצם החלטה אז מען זאל טאן אזוי, אויב חס ושלום דאס וועט נאך אנהאלטן עטליכע טעג, זאל דאס גופא מטיל זיין דעם קבלת עול מלכות שמים אויף די אלע וואס זיינען מבני אברהם יצחק ויעקב, און ווי גערעדט כמה פעמים ס'ניטא ביי אידן קיין חילונים און קיין קדושים און קיין יחידי סגולה וכו', אלע אידן אין דעם מנין זענען בני אברהם יצחק ויעקב, וואס דער אייבערשטער האט ער געזאגט אז געבארן געווארן א איד, מגייר געווען זיך כהלכה, איז ער א איד אויף כל ימיו ווי ער זאל זיך נישט פירן אויף דערויף האט ער קיין בחירה ניט, און די זעלבע זאך געבארן געווארן ניט קיין איד. און זיך ניט מגייר געווען על פי הלכה, בלייבט ער א גוי ביז משיח, ביז ביאת משיח צדקנו, ולאחרי זה, נאר וואדען ס'קען זיין א גוי פון חסידי אומות העולם, אדער א גוי ניט ניט פון דעם סוג. איז די החלטה עצמה אז מ'וועט וויסן אז מכאן ולהבא, איז ניטא קיין איד וואס האט ניט מורא זאגן ווי ער טראכט ביי זיך אין הארצן, אז א איד איז א איד און א גוי איז א גוי און גיור קען זיין מער ניט מתאים צו די גזירה פון דעם אייבערשטן, וואס אף על פי וואס יושבי בשמים גזירתי מתקיימת בתחתונים, און אטא דעמאלט וועט מען זען בגלוי אז והפלה הוויה בין ישראל בין עמי. לבין כל עמי הארץ, אז מיר זעען אז אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל לאום וקידשנו מכל לשון, ביז והבאתי אתכם אל ארץ טובה ורחבה, בביאת משיח צדקנו ומתוך שמחה וטוב לבב לחיים.